ב' חלקים משיחת כ' סיוון תשמ"ד.
א נקודה כללית וואס מען געפינט אין דעם אפשלוס פון הלכות יום טוב איז אין רמב"ם, און וואס דאס חזר'ט ער דארט איבער אייניגע מאל, עטליכע מאל, איז אז בשעת אז ס'איז דא פארשידענע מנהגים, ווי ס'איז זיך איינגעפירט ביי אידן, א פונקט ווי ס'איז געווען נאך דעמאלט צוועלף שבטים מיט פארשידענע מנהגים, אזוי אויך איז עס אויך איצטער דא אין פארשידענע קהילות, אלע מנהגים וואס רעדט זיך וועגן א קהילה קדושה וועגן הייליגע קהילות, אבער פארשידענע מנהגים אין דעם, ווי אין נוסח התפילה וכיוצא בזה. זאגט דארט דער רמב"ם אז ס'איז דא וואס אלע זענען מיוסד אויף א פירוש אין תורה, נאר דער אונטערשיד איז לגבי דעם שבט אדער לגבי דעם ארט אן אונטערשיד על פי תורה. זאגט דארט דער רמב"ם אז ס'איז דא פארשידענע מנהגים בנוגע צו ערב יום טוב וכיוצא בזה. בשעת מען גייט אריבער פון איין ארט אין א צווייטן ארט און ס'איז דארט די פארשידענע מנהגים, איז זעלבסטפארשטענדליך שרייבט דער רמב"ם אז ער דארף זיך פירן לויט דעם מנהג אין וועלכן ער איז איינגעווענט בשעת ער לויט תורה, בשעת ער קומט אבער אין א נייעם ארט וואס דארט איז אן אנדער מנהג על פי תורה, דארף ער זיך אויסהיטן אז זיין אויפפירונג לויט דעם מנהג פון זיין פריערדיגן ארט זאל ניט ברענגען חס ושלום צו מחלוקת בשעת מ'וועט זען ער פירט זיך אויף אין איין אופן און דער ארט אנשי המקום פירן זיך אויף אין א צווייטן אופן, איז קען זיך ווערן דערפון א מחלוקת. ווארום יעדער ווייס זיך אז ער האט א יסוד אין תורה, איז אף על פי וואס על פי תורה דארף ער זיך אויפפירן לויט די מנהגי המקום שבא משם פון וועלכן ער איז געקומען, דארף ער זיין אויסגעהיט, ער זאל דאך זיין אויפפירונג זאל זיין אין אזא מין אופן אז דאס זאל ניט ברענגען חס ושלום צו מחלוקת. עד כדי כך אז אויב צוליב דערויף דארף ער טון די מנהגים בסתר אין באהאלטענערהייט כדי די אנשי המקום זאלן דאס ניט זען וואס דאס קען מעורר זיין א מחלוקת, איז אף על פי וואס אין עניינים פון אידישקייט דארף מען זיין שטאלץ דערפון און מען דארף זיך נישט באהאלטן דערמיט בשעת דאס קען ברענגן צו מחלוקת, ווי די דוגמא איז בשעת ס'קומט א איד פון חוץ לארץ אין ארץ ישראל, וואס אין חוץ לארץ האט מען דאך געהאט שבועות צוויי טעג, און אין ארץ ישראל איז שבועות מער ניט ווי איין טאג, במילא איז דאך ער, בשעת ער קומט אין ארץ ישראל און דערנאך פארט ער דערנאך צוריק, דארף ער דאך מאכן קידוש דעם צווייטן טאג שבועות, צווייטע נאכט שבועות, ווען אין ארץ ישראל מאכט מען הבדלה, פסק'נט דאך אפ דער רמב"ם, וואס פון דעם פסק איז פארשטאנדיג אז בשעת ער מאכט דעם ערשטן טאג קידוש דארף ער דאס מאכן ווי א קידוש פון יום טוב מיט די גאנצע שמחה, בשעת ער מאכט קידוש דעם צווייטן טאג יום טוב אין ברוקלין אדער אין חוץ לארץ בכלל דארף ער עס אויכעט מאכן מיטן גאנצן שטורעם, וויבאלד אבער ער איז געקומען אין ארץ ישראל, וואס ארץ ישראל על פי תורה, דארף ער גאר מאכן דעמאלט הבדלה, דארף ער זיך באהאלטן מיט זיין מאכן קידוש און טון דאס אין זיין חדר וואו ס'געפינען זיך ניט קיין ארץ ישראל'דיגע אידן, כדי דאס זאל ביי זיי ניט מעורר זיין, ניט ערוועקן קיין שאלות וואס קען אמאל ברענגען לידי מחלוקת. וואס דאס, כאמור, דא רעדט זיך וועגן באהאלטן א זאך וואס לולא דעם טעם פון מחלוקת דארף ער דאס דווקא טון מיט א גרעסטן פרסום. זאגט מען אים אז לכאורה קען ער זיך ברימען אז ער האט א צווייטן טאג יום טוב. און דעמאלט גיט אים שלחן ערוך, הייסט אים און גיט אים כח אויף מאכן קידוש, בשעת אן ארץ ישראל'דיגער איד זאגט המבדיל בין קודש לחול, ער גייט אריין אין וואכעדיגקייט, וואס לכאורה איז דאך דאס אן אמת'ע טענה, זאגט אבער תורה אז וויבאלד אז דאס קען ברענגען לידי מחלוקת טאר ער זיך דערמיט ניט ברימען, אף על פי וואס פאר זיך ווייס ער אז ער טוט דערביי א מצוה מיט א ברכה מיט א פרייליכקייט מיט אלע זאכן, טאר דאס אין אים ניט מעורר זיין דעם רגש פון גאוה, וואס דעמאלט ברענגט עס צו ויקח קרח ואתפלג קרח. קען ברענגען צו א ענין פון מחלוקת, און ער דארף זיך באהאלטן דעם קידוש מאכן אין א חדר וואס איז ניטא קיין ארץ ישראל'דיגע אידן, וואס דערמיט כאמור ווערט אפגעשלאסן די הלכות יום טוב אין ספר היד. דערנאך גייט מען גלייך אריבער אין התחלת פון הלכות חמץ איז אויכעט דא א נקודה עיקרית אין דעם, אז גלייך אין נאך די ערשטע הלכות ברענגט דער רמב"ם אראפ און שטרייכט אונטער די הארבקייט פון דעם איסור חמץ לגבי אנדערע איסורים פון תורה, וואס דאס דווקא חמץ האט אט דעם ציווי דעם אנזאג פון בל יראה ובל ימצא אז ס'טאר נישט געזען ווערן בשעת ס'קומט די ימי הפסח טאר נישט געזען ווערן אין א אידישע הויז א ענין פון חמץ און נישט נאר ס'טאר נישט געזען ווערן ער קען דאס האלטן פארשלאסן אין א שיפלאד נאר אויכעט בל ימצא. שטייט זאגן פרעגן אויף דערויף מפרשים וואס איז דער טעם, ס'איז דא כמה איסורים בתורה, מיט וואס אויף וואס האט מען עפעס אויסגעטיילט חמץ פון אלע איסורים, מ'האט עס אויך גע'אסר'ט בבל יראה ובל ימצא, און מ'איז מפרש אין דערויף אז וויבאלד אז מ'איז רגיל, אין דעם ענין פון חמץ א גאנץ יאר, מער נישט ווי די אכט טעג אדער אין ארץ ישראל זיבן טעג זענען אויסגעטיילט, ווערט זיך די רגילות, דער הרגל, א טבע פון אכילת חמץ, גאר א שטארקע טבע, א גאנץ יאר נאכאנאנד, דארף מען האבן א ספעציעלע אפגעהיטנקייט, ביז וואנעט אז תורה מן התורה, האט צוגעגעבן צוויי באזונדערע לאווים בל יראה ובל ימצא, וואו איז דא די פאר ספעציעלע פארבונדנקייט מיט אונזער צוזאמענטרעפן זיך דערמיט וואס מען האט גערעדט ביז דעמאלט, בשעת ס'קומט צו א אידן, א מאן אדער א פרוי, הייסט דער אייבערשטער אז זיי זאלן זיין שטאלץ מיט זייער אידישקייט. און זיי זאלן זיין שטאלץ מיט די כוחות וואס דער אייבערשטער האט זיי געגעבן, כדי און זיי אויסצונוצן די כוחות אין דער פולסטער מאס. ווערט זיך א געוואוינהייט אז א איד איז שטאלץ, אמת טאקע שטאלץ מיט אידישקייט, מיט גוטע זאכן, אבער ער ווערט געוויינט אין דעם רגש, אין דעם געפיל פון שטאלצקייט מיט זיך, מיט זיין ירושה, און מיט זיינע תכונות, מיט זיין נפש אלוקית, וואס ס'איז א חלק אלוקה ממעל ממש. מצד אט דער געוויינהייט דארף ער דווקא א איד האבן, א ספעציעלע זהירות און אפגעהיטנקייט, אז וויסענדיג אז אף על פי וואס אתה בחרתנו מכל העמים, און נאך מערער רוממתנו מכל לשון, העכער געמאכט פון די גאנצע פעלקער, איז ניט חס ושלום דאס ברענגט אויף אים צו אים גאווה, נאר אז ס'קומט צו גאווה איז לא מינה ולא מקצתה, און ווי דערמאנט פריער, לא יראה ולא ימצא. בשעת מ'וועט פרעגן ביי עהם אז דו ביסט ניט קיין בעל גאווה, פון וואנעט נעמט זיך צו דיר אט אט די שטארקייט, זאגט ער, הוי' אלקים, דער אייבישטער האט עהם געגעבן א הייליגע שליחות פון פארשפרייטן אידישקייט ביי זיך און ארום זיך, אבער די זאך פון גאווה איז אדרבה לא יראה ולא ימצא, ס'אינגאנצן האט צו אים קיין שייכות ניט, עד כדי כך אז אפילו באהאלטענערהייט איז דאס אויך ניטא אין זיין רשות אויכעט לא ימצא. א זיכערע זאך אז לא יראה מ'זעט דאס ניט.